דאקטער קארנאווסקי האט אים פרובירט אייננעמען מיט לאגיק, הער אויס יונגע, די שטאט וועט זיך נישט צופאסן צו דיר, נאר דו מוזט זיך צופאסן צו איר, זיי פארשטענדליך, לאגיש. יעגאר האט נישט געוואלט זיין לאגיש. קיין זאך האט אים נישט געמאכט אזוי ביטער ווי ווען דער פאטער האט אים געהייסן זיין לאגיש.

איך וויל נישט זיין פארנונפטיג, האט יעגאר געבייזערט זיך. ער פלעגט איינשלאפן שפעט אין דער נאכט און איינשלאפן דערנאך ביז היפש אין טאג אריין, אפטמאל ביז מיטאג שעה. ווי שפעט ער האט זיך אויפגעהויבן, אזוי שפעט איז ער ארומגעקראכן דערנאך אין די פיזשאמעס גאנצע טעג, א צעשויבערטער, א ביטערער פון שפעטן אויפהויבן זיך. ווי אויף יענער זייט איז ער כסדר געלעגן ביי דער ראדיא און געזוכט אויפצוכאפן נייעסן פון דריבן,

שעהן לאנג פלעגט ער דערפאר אפזיצן און מייסטרעווען און דרייען ביז ער האט אויפגעכאפט עפעס פון דריבן. דאס איז געווען היימיש און אייגן און פארשטענדליך ווי ער האט אויסגעמיטן דאס נייע לשון האט ער אויסגעמיטן די גאס די שפילנדיגע און שרייענדיגע יונגלעך און מיידלעך וואס האבן זיי אנגעפילט. גאנצע שעהן האט ער געקענט אפזיצן ביים פענסטער און באטראכטן זייערע שפילערייען, זיי יאגן זיך און לויפן, אבער אראפגיין צו זיי האט ער מורא געהאט. די מוטער האָט נישט געקענט צוזען יעגאָר זיצן אַליין ביים פענצטער, און זי האָט אים געבעטן אַראָפּצוגיין אין גאַס און מיטשפּילן. ער האָט זי נישט געהערט. דער פאָטער האָט מיט אים איינגעטענהט, אַז ער דאַרף נישט מורא האָבן פאַר די ייִנגלעך אין גאַס, ווייל די ייִנגלעך דאָ זענען נישט ווי דריבן. יעגאָר איז געוואָרן אויפגעקאָכט. ווער האָט מורא? האָט ער געשריגן, כדי צו פאַרהילכן דעם פאָטערס טרעפליכע רייד. כ'האָב פאַר קיינעם קיין מורא נישט. אבער ער האט מורא געהאט. ער האט פאר קיין פאל נישט געקענט ארויסרייסן פון זיך די אלטע שרעק צונויפצוקומען זיך מיט יונגלעך, א פחד נישט צו ווערן אויסגעלאכט, באליידיגט. יעדער לאך פון א מענטשן האט אים אנגעפילט מיט פארדאכט אז מען שפאט פון אים. די מורא פאר א מעגליכקייט צו ווערן באליידיגט האט אים באצייטנס אנגעפילט מיט ווידערווילן צו די וואס קענען אים באליידיגן. אין יעדן האט ער געזען א שונא אין פאראויס, א מעגליכן פארפאלגער. זעענדיג אז מיט גוטן לאזט זיך יעגאר נישט ארויסרייסן פון זיין נעסט אין וועלכן ער באהאלט זיך אויס, האט דאקטער קארנאווסקי פרובירט גיין מיט שטרענגקייט, מיט צוואנג האט ער אים געטריבן פון דער שטוב צו דער גאס ער זאל זי איינבייסן. יעגאר האט געמוזט זיך אונטערגעבן, אבער ער איז געגאנגען אומוויליג, מיט פארזיכטיגע טריט, ווי אן אומגעניטער גליטשער גייט אויף אייז, טאקע דערפאר וואס ער איז געווען אזוי פארזיכטיג מיט זיין ענגליש, כדי נושא חן צו זיין ביי די יונגען אין גאס, האט זיך די צונג אים פארהאקט ביי די ערשטע רייד וואס ער האט פרובירט ארויסרעדן. ווייניגער ווי אנקל העריס יונגען, האבן די יונגען אין גאס פארשטאנען זיין זייער גראמאטיקאלישן און זייער דייטשישן ענגליש, אין וועלכן ער האָט נאָך צוגעשטאַמלט דערצו, אַרומלויפֿנדיק אין זייערע צעריסענע סוועטערס, אויסגענייט מיט נומערן אויף די רוקנס, אין העמדער איבער די הויזן, אין אָוועראָלס, האַלב נאַקעט אַפֿילו, יאָגנדיק, שרײַענדיק, וואַרפֿנדיק זיך אויף דער ערד און רײַסנדיק זיך אויף אַלע צײן, האָבן זיי גאָר קיין צײַט און קיין געדולד נישט געהאַט צו דעם אויסגעצירטן, פֿאַרריסענעם בחורל, וואָס האָט זיך אומהיימיש געדרייט אַרום זיי, העל, קעטש די באל! קאט איט! האבן זיי אים גערופן, ער זאל כאפן די באל וואס איז גראד פארבייגעפלויגן לעבן אים. יעגור האט געדארפט טון איין זאך, אוועקווארפן זיך אויף דער ערד, כאפן דעם באל און ווארפן אים ווייטער, וואס וואלט אים גלייך אריינגענומען אין חברה, אבער ער האט נישט פארשטאנען די הייזעריגע ווערטער וואס ער האט קיינמאל אזעלכע נישט אנגעטראפן אין זיינע ענגלישע מעטאדע ביכלעך, און ער האט איבערגעפרעגט מיט אן אויסגעלערנטער פראגע, ווי אט די ביכלעך האבן געהייסן אין אזא פאל, בעג יור פארדן, סער? האט ער געפרעגט מיט א שארף דייטשן אקצענט. דער בעג יור פארדן, דערצו נאך דער סער אלס צוגאב, האט די צעיאכמערטע יונגען אריינגעווארפן אין אזא געלעכטער, אז זיי האבן פארגעסן אין דעם באל זייערן. קאצניאמער, האט א לץ אים אנגערופן מיט א נאמען פון א העלד אין די קאמיקס, זאוערקראוט!

מיט קינא האָט ער זיך צוגעקוקט צו זייערע שפּילערייען, זייער געלעכטערס און פרייד און בריהשקייט אין לויפן. ווי תמיד האָט ער די קינא און די מורא פאַרדעקט מיט שנאה און פאַראַכטונג. ער האָט זיך מחיה געווען ווען איינער פון זיי האָט זיך אויסגעגליטשט און געפאַלן, ווען עמיצער פון זיי האָט שלעכט געוואָרפן דעם באָל. ווען דער שול סעזאָן האָט זיך דערנענטערט און דאָקטער קאַרנאָווסקי האָט גענומען רעדן וועגן אַ שול, איז יעגור גאָר פאַרציטערט געוואָרן. מער ווי פאר אלץ האט ער געשראקן זיך פאר די שול-ווענט, פאר שול-זאלן, פאר דעם פלאץ וואו מען האט אים אמאל אזוי שווער באליידיגט. בלויז דער נאמען פון א שול האט אים אריינגעווארפן אין א פחד. ער האט אנגעווארן דעם אפעטיט מיט יעדן טאג מער, ער האט שלעכט געשלאפן, געשריען פון שלאף אין די נעכט, אין פרימארגן ווען ער האט געדארפט גיין דאס ערשטע מאל אין שול האט ער געקראגן העכערע היץ. טערעזע האט זיך דערשראקן און אריינגערופן איר מאן צום יונגל'ס בעט. דאקטער קארנאווסקי האט אים באטראכט און געזען אז יעגור נארט אים נישט, זיין טעמפרעטור איז געווען העכער, אבער ער האט געוואוסט אז דאס איז נישט פון א קראנקייט, נאר פון אומרואיגקייט, פון פחד, און ער האט געהייסן אים אנטון זיך און גיין. יעגור האט געקוקט אויפ'ן פאטער מיט האס. מיר איז אלץ איינס, האט ער געמורמלט, אבער ווען איך וועל קראנק ווערן וועסט דו זיין שולדיג. טערעזע איז געווען אומרואיג איבער יעגור'ס רייד, און זי האט געקוקט מיט בעטנדיגע אויגן אויף איר מאן.

מען האט אים אוועקגעזעצט אין א נידעריגן קלאס צוליב זיינע עטליכע יאר וואס ער האט דורכגעלאזן אין לערנען צוליב דער נייער שפראך. אן אויסגעצויגענער, אן איבערגעוואקסענער, עלטער פון אלע יונגלעך ארום, מיט א קאפ העכער פון גאנצן קלאס, האט ער שטארק זיך געשעמט פאר זיין איבערגעוואקסנקייט און צוריקגעשטאנענקייט, און פאר די איבערראשטע אויגן פון די קלענערע יונגלעך וואס האבן געקוקט מיט חידוש אויף אים, דעם איינציגן עלטערן און גרעסערן פון אלעמען. גלייך ביים ערשטן ענטפער וואס ער האט געדארפט געבן דעם לערער איז ער געווארן אומרואיג צוליב די אויסשפראך זיינער, און ער האט באמיט זיך ארויסצורעדן די ווערטער וואס בעסער און שארפער, וואס שארפער ער האט זיי ארויסגערעדט אלץ קאמישער זענען זיי געווען. זיי האבן אינגאנצן דערמאנט אין דער שפראך פון די קאמיקער וואס רעדן ענגליש מיט א דייטשער אויסשפראך. צום ערשטן האָט זיך אײן ייִנגל נישט געקענט אײַנהאַלטן און אַרױסגעלאַכט. נאָך אים האָבן שױן אַלע מיטגעלאַכט, די ייִנגלעך װי די מײדלעך. פֿון אױפֿרעגונג האָט יעגאָר גלײַך גענומען שטאַמלען. דאָס האָט דאָס אַרומיקע געלעכטער נאָך מער פֿאַרשטאַרקט. מיסטער באַרנעט ליװײ, דער לערער פֿון ענגליש, האָט גלײַך אָפּגעשטעלט דאָס רעשיקע געלעכטער. אָנקלאַפּנדיק מיטן בלײַשטיפֿט אין טיש עטלעכע מאָל און אױסװישנדיק די גלעזלעך פֿון זײַנע ברילן, אַזױ אַז זײ זאָלן גלאַנצן פֿון לױטערקײט, האָט ער איבערגעריסן די לעקציע אין ענגליש און געהאַלטן אַ רעדע פֿאַרן קלאַס מיט זײַן װײכער באַריטאָן-שטימע. דאָס איז געװען אַלע מאָל מיסטער ליװײס כּלי-זײַן. אָט די שטימע זײַנע. אַלײן אַ נישט-געװיקסיקער, אַ פֿעטלעכער, מיט גרױסע גלעזער אױף זײַנע שטאַרק-שװאַרצע אױגן, מיט געקרײַזלטע שװאַרצע האָר און מיט אַ צו פֿעטלעכער און צו געבױגענער ייִדישער נאָז, האָט ער נישט געהאַט קײן גרױסע שאַנסן צו זײַן אַ ליבלינג אין קלאַס צװישן דעם מישמאַש פֿון אײַרישע, ייִדישע, דײַטשישע, איטאַליענישע און נעגערישע ייִנגלעך און מײדלעך. אָבער עס איז גענוג געװען, ער זאָל עפֿענען דאָס מױל,

מיסטער בארנעט ליווי האט געוואוסט דעם כח פון זיין קול און אריינגעלייגט דערין אלע זיינע צויבערס אפצושטעלן דאס געלעכטער פון די יונגלעך און מיידלעך. רואיג! רואיג! רואיג! האט ער געגלעט מיט דעם סאמעט פון זיין קול. ער האט זיך נישט געבייזערט דער לערער ליווי, ער האט בלויז געגלעט. אנשטאט בייזערן זיך אויף דעם קלאס וואס מען האט געלאכט פון א נייעם שול קאלעגע, האט ער בעסער גענומען מאלן די סיבות וואס האבן גורם געווען אז אט דער נייער שילער זאל מוזן אוועק פון זיין פאטערלאנד, וואו זיין אייגענע שפראך איז אים געווען נאענט און גרינג, און אריבערקומען אין א נייע לאנד, לערנען א נייע שפראך און גיין אין א נידעריגן קלאס.

אז כאטש דעם נייעם שילער'ס אויסשפראך איז נישט גאנץ אמעריקאניש איצט, קען ער אבער מיט דער צייט זי פארריכטן אויף אזוי ווייט אז ער זאל אפילו ווערן א לערער פון ענגליש ווי ער, בארנעט ליווי, איז געווארן, כאטש ער איז א זון פון אן אריינגעוואנדערטן אידישן שניידער. האט ער א וואונק געטאן מיט אן אויג צו יעגארן, וואס האט געמיינט אז איינער דעם אנדערן פארשטייט און פילט מיט. אבער אנשטאט ענטפערן צוריק מיט א שמייכל פון דאנקבארקייט, ווי מיסטער בארנעט ליווי האט דערווארט פון דעם וועמען ער האט אזוי גוט באשיצט, האט דער נייער איבערגעוואקסענער שילער געקוקט אויף אים מיט פרעמדקייט. איך בין נישט קיין איד, סער, האט ער געזאגט גאליק דעם לערער וואס האט אים געוואלט ארייננעמען פאר זיינס א גלויבנסגענאסע. פאר דער גאנצער צייט וואס דער לערער האט גערעדט מיט אזויפיל מיטלייד וועגן אים פארן קלאס, האט יעגאר קארנאווסקי געפילט נישט קיין דאנקבארקייט צו אים, דעם באשיצער זיינעם, נאר א כעס און פאראכטונג. ער האט קיינמאל נישט ליב געהאט אט די געקרייזלטע, קורצגעוויקסיגע און באברילטע ברוינע לייט, וואס די ראסע זייערע האט אראפגעשריגן פון זייערע פענימער און וואס האבן אים געבראכט אויף דעם געדאנק אז אויך ער איז איינער פון זיי.

ערגער פון אלץ איז געווען וואס אט דער מיסטער ליווי האט אים פארגעשטעלט פאר דעם קלאס פאר א איד, פאר זיינס גלייכן. יעגאר האט נישט געוואלט זיין קיין גלויבנסגענאסע פון אט דעם געקרייזלטן באברילטן ליווי, און ער האט אים געזאגט פאר אלעמען אין די אויגן, אזוי אז מען זאל עס וויסן איינמאל פאר אלעמאל. מיסטער בארנעט ליווי האט זיך א ווייל געפילט אומבאקוועם, וואס אט דער אויסגעצויגענער עלטערער שילער, פאר וועמען ער האט זיך אזוי אנגענומען, האט אים אויסגעשטעלט צום נאר פארן קלאס, ווי יעדער איד וואס דערשמעקט ארויס א צווייטן אידן, ווי ווייט יענער זאל זיך נישט פארשטעלן, האט ער אויך ארויסגעשמעקט דעם אידן אין אט דעם בחור'ל. אבער ער האט געוואוסט אז נישט אין קלאס איז א פלאץ צו מאכן א דיסקוסיע וועגן דעם, און ער האט געמאכט א שפאס פון דער גאנצער זאך כדי צו פאררייבן די אומאנגענעמע געשיכטע. מיר לאזן איבער די זאכן צו די ראסן ספעציאליסטן פון יענער זייט ים, האט ער געזאגט. מיר פארנעמען זיך נישט מיט אזעלכע אויספארשונגען און מיר גייען איבער צו דער לעקציע. פון דעמאלט אן האט זיך אנגעהויבן א שטילע קעגנזייטיגע אנטיפאטיע צווישן דעם שילער יעגאר קארנאווסקי און דעם לערער בארנעט ליווי. די שנאה וואס יעגאר האט געהאט צו לערער, זינט איינער פון זיי האט אים אזוי שווער בא'עוול'ט, האט ער אויסגעלאזן צו דעם לערער ליווי וואס האט זיך געוואלט פאר אים אננעמען דערמיט האט ער אויך געוואלט נושא חן זיין ביי די בלאנד-האריגע און העל-אויגיגע שילער פון קלאס, צו וועמען אים האט געצויגן דאס הארץ זיך צו דערנענטערן צו זיי, אבער צוזאמען דערמיט האט ער זיך געשראקן פאר זיי. יעגאר קארנאווסקי האט איינגעטיילט די שילער אין דער שול אויף צוויי קאטעגאריעס. די ערשטע זענען געווען די בלאָנד האָריגע, העל אויגיקע, צו וועלכע ער האָט געוואָלט זיך דערנענטערן, זיין איינער פון זיי, אָבער האָט פאַר זיי מורא געהאַט, זיי זאָלן אים נישט באַליידיקן פאַר זיין טייל יידישקייט, וואָס איז דאָ אין אים, ווי זייערס גלייכן האָבן אים דאָרט דריבן.

די אינגלעך אין שול האבן אין אים ביידע זאכן ארויסגעפילט די מורא און די חוצפה. פארשפילטע, פרייליכע, פלינקע און טומלענדיגע אין זייערע שפילערייען בעת די פויזעס, פרייע, אויסגעמישט צווישן זיך, האבן זיי זיך אפט אריינגעזאגט איינער דעם אנדערן איבער זייער נאציאנאליטעט, זיך גערופן וואפ און שיני און ניגער, אבער מען האט עס גלייך פארגעסן אין כאפן דעם באל אין לויפן און יאגן, און עס איז קיין פארדאכט נישט געווען פון איינעם צום אנדערן. דעם נייעמס פארזיכטיגקייט, צוריקגעהאלטנקייט, שיפלעס און חוצפה, שעמעוודיגקייט און שטאלץ, געפאלנקייט און העכערקייט, האט אריינגעטראגן ביטערניש אין דער פרייליכקייט, אומבאקוועמקייט, שווערקייט, און זיי האבן געווייכט פון דעם איבערגעוואקסענעם און איבערגעשפיצטן שילער מיט זיין קאמישער אויסשפראך. זעענדיג די אומפריינטליכקייט צו אים האט יעגער פרובירט זיך נוקם זיין אין די קאלעגן זיינע דערמיט וואס ער האט קליין געמאכט זייער לאנד און אויפגעהויבן דאס לאנד פון וואנען ער איז געקומען. וויסנדיג ביי זיך אז עס איז א ליגן האט ער אויפגעהויבן הימל הויך אלץ פון יענער זייט און

דאס האט די יונגלעך שטארק באליידיגט און זיי האבן אים ארויסגערופן צו געשלעגן צו זעהן ווער עס קען בעסער דערלאנגען אמעריקע צי אייראפע. יעגער האט די ארויספארדערונג נישט אנגענומען און די יונגלעך האבן אים אנגערופן פחדן און בארימער. ער האט דעריבער זיך אפט געמאכט קראנק, פארשפעטיגט, אבי נישט אנצוקוקן דעם לערער בארנעט ליווי, אבי נישט צונויפקומען זיך מיט די צושפילטע און פרייליכע יונגלעך און מיידלעך. צו להכעיס דעם לערער ליווי האט ער גארנישט געוואלט צולייגן דעם קאפ צו די לעקציעס זיינע, האט ער קיין שולע ארבעט נישט געמאכט אינדערהיים. דאקטער קארנאווסקי האט פארשטאנען זיך אויף יעגער'ס קראנק מאכן זיך און ער האט עס אים געזאגט. יעגער איז אים געווען א געווארן א דם־שונא דערפאר וואס ער זעט אים אזוי דורך און דורך, מיט גארנישט איז געווען מעגליך זיך אויסצובאהאלטן פאר דעם פאטער'ס שווארצע דורכדרינגליכע אויגן וואס האבן דורך די ביינער דורכגענומען. יעגער האָט פאַר די שװאַרצע קאַרנאָװסקישע אױגן מורא געהאַט, געהאַסט זײ, מער נאָך װי דעם פאָטערס אױגן האָט ער נישט פאַרטראָגן די שװאַרצע דורכדרינגלעכע אױגן פון דעם זײדן זײַנעם, דוד קאַרנאָװסקי, װאָס פלעגט קומען צו זײ אין הױז אױף װיזיטן. מער װי אױף יענער זײט איז דאָ דוד קאַרנאָװסקי אַרײַן אין ייִדישקײט. דאָס שפּיצל באָרד, װאָס ער האָט דאָרטן געטראָגן, איז אים דאָ אױסגעװאַקסן אין אַ היפּשלעך בערדל. אויך האט ער מער גערעדט אידיש ווי דייטש און אריינגעווארפן אסאך לשון קודש'דיגע ווערטער אין זיין רעדן. ער האט אויך כסדר דערמאנט וועגן אידישקייט, וועגן סינאגאגן און שבת היטן און נאך אזעלכע זאכן. ער האט אויך גענומען פלוצלינג רעדן מיט א אידישליכן ניגון, יידלען, ווי איינער פון די דראגונער שטראסע, א זאך וואס האט יעגערן דאס בלוט אנגעצונדן פאר כעס און באליידיגונג. מער פון אים האט די באבע קארנאווסקי מיטגעבראכט די דראגונער שטראסע אין הויז אריין, זי האט געקוקט אין די טעפ, גערעדט וועגן כשר פלייש, און איז אריין אין אזא פריי מעלניצער לשון אז ס'איז שוין גארנישט געווען מער צו פארשטיין עס. ערגער דערפון איז געווען וואס זיי האבן נישט אויפגעהערט צו רעדן מיט אים וועגן תכלית. נו יונגע, לערנסט, הא? האט דוד קארנאווסקי געפרעגט. ניין! האט יעגער געענטפערט שארף. דוד קארנאווסקי איז געבליבן זיצן א פארשטיינערטער. שלים, האט ער געזאגט, רבי אלישע בן אבויה, א גרויסער געלערנטער און דענקער האט געזאגט, אז דער וואס לערנט אין דער יוגנט איז געגליכן צו טינט וואס איז געשריבן אויף ניי פאפיר, דער וואס לערנט אויף דער עלטער איז געגליכן צו טינט וואס איז געשריבן אויף אפגעריבן פאפיר. וואס האט קיין האפט, איזט מיר גאט פארדאמט עגאל וואס איין ראביי געזאגט האט, האט יעגאר אפגעענטפערט נאך שארפער, אזוי אז דער אלטער זאל עס דערפילן אין דער זיבעטע ריפ, און נאכאמאל איהם נישט ארויסטראגן זיינע ראבייס. דוד קארנאווסקי פלעגט ווערן אן אויפגעקאכטער און זאגן נביאות דעם אייניקל זיינעם, אז אויב ער וועט זיך אזוי פירן ווייטער אן לערע און אן גוטע זיטן, וועט ער ווייט נישט דערגיין אין זיין לעבן. און דעריבער דארף ער זיך באדענקען באצייטנס, כדי עס זאל אויסוואקסן פון אים א לייטישער בכבוד'ער מענטש, ווי זיין פאטער איז, ווי אלע קארנאווסקי'ס זענען. קיין אינטערעס דערפיר, האט יעגאר אפגעענטפערט מיט א פאראכטונג צו דער משפחה קארנאווסקי, וואס מען שטעלט זי אים ארויס פאר א מוסטער. לאה קארנאווסקי פלעגט ארויספירן דעם מאן פון יעגאר'ס צימער איידער ער וועט ארויס פון די כלים, מיט גוטן, מיט באבישער צערטליכקייט און לאסקעס האט זי פרובירט אייננעמען איר צערייצט אייניקל, ווארענדיג אים מיט א פינגער דערפאר וואס ער באהאנדלט נישט דעם זיידן ווי מען דארף, האט זי אים מכבד געווען מיט די זיסע און גוטע מאנקיכלעך וואס זי האט אים געבראכט פון איר אייגן געבעקס. עס, קינד, און זאל דיר זיין צו געזונט, האט זי אים צוגעוואונטשן. יעגאר האט נישט געוואלט אננעמען נישט אירע זיסקייטן און נישט אירע לאסקעס, פונקט אזוי האט ער נישט געוואלט אננעמען די חברים וואס זי האט אים אונטערגעשיקט ער זאל נישט זיין אזוי עלנד אין דער נייער מדינה. נישט ווייניגער פון געארגן און טערעזין, האט לאה קארנאווסקי געזארגט זיך איבער איר יעגארן, איבער זיין עלנד און איינזאמקייט, און זי האט געזען קריגן חברים פאר אים, יונגלעך פון זיין עלטער, וואס זענען געקומען פון יענער זייט און וואס זאלן זיין נאענט און היימיש מיט אים. דעם סאַמע בעסטן האָט זי אויסגעקליבן אין מאַרקוס זעלאָנעק, דעם זון פֿון יונאַס און רות זעלאָנעק און דעם אייניקל פֿון סאָלאָמאָן בוראַק. אַ קאָפּיע פֿון דער מוטער זײַנער, אַ ווייכער, אַ גוטמוטיקער און סענטימענטאַלער, איז אָט דער מאַרקוס בײַ זײַנע זיבעצן יאָר געווען דאָס שיינדל פֿון דער בוראַק-משפּחה, אַ מתמיד אַ גרויסער אין לערנען און דער בעסטער אין קלאַס. אריבערגעקומען אהער בלויז מיט אפאר יאר צוריק, האט ער זיך מיט אזא פלייס צוגעכאפט צו דער לערע אין נייעם לאנד, אז ער איז באלד אריבערגעשפרונגען פון קלאס צו קלאס, און אלע מעדאלן און אויסצייכנונגען צוגענומען יעדעס יאר אין דער שול. די לערער האבן זיך מיט אים ארומגעטראגן. איינמאהל איז אפילו זיין בילד אפגעדרוקט געווארן אין די צייטונגען. לאה קארנאווסקי האט דעריבער געלייגט זיך אין דער לענג און אין דער ברייט, צונויפצופירן אט דעם געראטענעם מארקוס. מיט איר אייניקל, וואס ביידע קומען זיי פון יענער זייט. זי האט אויך געוואלט אז דער געראטענער מארקוס זאל מיט זיין פלייס און דערפאלג דערוועקן א יונגל'ישע אמביציע ביי דעם אפגעלאזענעם אייניקל אירן, ארויסרופן קנאה ביי אים און אים ברענגען צו גיין אין זיינע וועגן. געדענקענדיג די צייטן ווען צווישן איר געאורג און סאלאמאנ'ס טאכטער רות איז אמאל געקומען צו פיינליכע זאכן, איז לאה קארנאווסקי נישט געווען גאנץ זיכער צי רות זעלאניק וועט לאזן איר געראטענעם זון אריינקומען צו געאורגן אין הויז, און זי האט מיט זייער איידעלע רייד פרובירט אויסטאפן דעם דופק ביי איר, אבער רות זעלאניק האט זיך בלויז צעקושט מיט לאה קארנאווסקי, און פארשעמט געלאזט איר וויסן אז פארקערט, זי וועט זיין זייער צופרידן צו באפריינדן זיך מיט די יונגע קארנאווסקיס. לע קארנאווסקי האט מיט ווייבערשע געשיקטקייט טאקע אזוי אויסגעארבעט אזוי די ביידע משפחות זאלן זיך טרעפן ביי איר אין שטוב. סיי דאקטער קארנאווסקי און סיי רות זעלאניק האבן זיך ביידע געפילט א וויילע אומבאקוועם ווען זיי האבן זיך ווידער נאך אזויפיל יארן באגעגנט.

נאָך דעם ערשטן וויזיט, וואָס די קאַרנאָווסקיס האָבן געמאַכט בײַ רות זעלאָניק, האָבן זיי אײַנגעלאַדן די זעלאָניקס צו זיך, צוזאַמען מיט זייער געראָטענעם מאַרקוס. אומרויִק פֿון יעגאָרס באַנעמונג צו פֿרעמדע מענטשן, נישט זײַענדיק זיכער, צי דער זון זײַנער וועט גאָר וועלן אַרויסגיין פֿון זײַן צימער צו באַגעגענען דעם גאַסט, האָט דאָקטער קאַרנאָווסקי פֿאַרכאַפּט די פֿיש פֿאַר דער נעץ און באַצײַטנס אַרײַנגעפֿירט דעם פֿרעמדן אין יעגאָרס צימער. דאָס איז מאַרקוס און דאָס איז יעגאָר, האָט ער געזאָגט שמייכלענדיק, ווי געווענליך עלטערע מענטשן שמייכלען מיט חוזק איבער ייִנגלעך אין די יאָרן, וואָס באַטראַכטן זיך שוין פֿאַר דערוואַקסענע. זייט פֿרײַנד! דערבײַ האָט ער גלײַך פֿאַרמאַכט די טיר אונטער זיך, אַזוי אַז ס'זאָל זײַן אַן אָפּגעמאַכטע זאַך, אַ געשעענער פֿאַקט. מאַרקוס זעלאָניק האָט אויסגעשטרעקט אַ ווייכע האַנט, אין וועלכער ס'איז געווען אַ וועלט מיט וואַרעמקייט און גוטסקייט און פֿרײַנדשאַפֿט צו מענטשן, אויסערליך אויף קיין האר נישט ענליך צו דעם זיידן זיינעם, סאלאמאן בוראק, א ווייכער ווי די מוטער זיינע, מיט ווייכע שווארצע אידישע אויגן, מיט געדיכטע שווארצע האר, האט אבער די סאלאמאן בוראקישע גוטסקייט ארויסגעקוקט פון יעדן קנייטש אין זיין מילדן פנים, פון יעדן ריר פון זיין ווייכן יונגלשן קערפער. העלא יעגאר! העלא יעגאר! האט ער געזאגט אין ענגליש, צופרידן זיך צו באקענען. געאָרג יאָאַכים האָט יעגאָר אויסגערעכנט ביידע נעמען זיינע און אָנגעקלאַפּט אַ קנאַפל אָן אַ קנאַפל, באַטראַכטנדיק מיט דער קאַלטסטער בלויקייט פון זיינע אויגן דעם ווייכן גוטמוטיקן בחור. קיין זאַך איז אים נישט געפעלן געוואָרן אין אָט דעם בחור, וואָס מען האָט אים אַריינגעבראַכט צו ווערן חבר מיט אים אין דער פרעמדער שטאָט.

שוין דאס אליין איז געווען גענוג אז ער, יעגאר, זאל נישט וועלן האבן קיין מחזקות מיט איינעם וואס האט אזא קאמישן נאמען. ווי דער נאמען אזוי האט אים אפגעשטויסן דאס אויסזען פונעם פרעמדן, מיטל-וואוקסיג, מיט ווייכע שווארצע אויגן און מיט א קויל-שווארצן קאפ, האט אים מארקוס זעלאניק דערמאנט אן א שאף, אן א ווייכער פעטער שאף. די ברילן וואס ער האט געטראגן, צוליב שטענדיגן ליינען און גריבלען זיך אין ביכער, האבן אים באצייטנס געמאכט עלטער פון זיינע יארן און שטארק אינטעלעקטועל. ערגער דערפון איז געווען וואס אט דער מארקוס זעלאניק האט טאקע גלייך אנגעהויבן רעדן וועגן ביכער און לערער און אויסצייכנונגען און מעדאלן פאר גוטע לערע, כאָטש יעגער האָט גלײַך געקוקט מיט װידערװילן אױף דעם פֿרעמדן, װײַל מיט זיך האָט ער אױסגעבראַכט אַלץ, װאָס ער, יעגער, האָט געהאַסט אין זיך אַלײן, האָט עס אָבער מאַרקוס זעלאָניק נישט געזען. װי יעדער גוטמוטיקער, נישט איבערגעשפּיצטער מענטש, װאָס עס גײט אים גוט אױף דער װעלט און ער װערט געלױבט פֿון אַלעמען, האָט ער געזען בלױז זיך און זײַנע דערפֿאָלגן. ער אַלײן האָט אַלעמען ליב געהאַט און ער איז געװען זיכער, אַז אַלע האָבן אים ליב. יעגאר'ן האט מארקוס'ס שמחה אויפגערעגט. ערגער דערפון איז געווען, וואס ביי דער גאנצער פאראכטונג צו אים און צו זיין נאמען און צו זיין אויסזען, האט ער אים אויך מקנא געווען. מקנא געווען אים זיין שמחה און צופרידנקייט אין דעם דערפאלג. די עלטערן זיינע, דעם מארקוס'ס, האבן נישט אויפגעהערט בארימען זיך מיט אים, דערציילן וועגן זיינע דערפאלגן אין לערע, און זיינע, יעגאר'ס, עלטערן האבן ארויסגעוויזן, אויפן קול זייער אנטציקונג, נישט נאר דער פאטער האט עס געטאן, אויך די מוטער. יעגאר האט זיך דערפילט שטארק שפל ביי זיך, הערנדיג די לויב לידער וועגן אט דעם מארקוס, וואס מער מען האט יענעם געלויבט אלץ מער איז ער געפאלן ביי זיך, פילנדיג די אייגענע געפאלנקייט איז ער נאך מער אראפגעפאלן ביי זיך, וואס ער זאל גאר פילן זיך געפאלן צוליב אזא מארקוס זעלאניק. ווי תמיד אין אזא פאל האט ער גענומען פארדעקן די שפלות מיט חוצפה, מיט שפאט. מיט געמאכטן ערנסט האט ער גענומען אויספרעגן זיך ביי דעם ווייכן בחור'ל צי ער האט אלע מעדאלן איבערגעלאזט אינדערהיים, צי ער טראגט זיי מיט זיך. מארקוס האט געשיינט פון יעגאר'ס אינטערעס אין זיינע אויסצייכנונגען און גוטמוטיג געענטפערט אז ער האט זיי מיט זיך אין קעשענע און ער קען זיי אים אלע ווייזן וויפיל נאר ער האט.

דווקא דערפאר וואס אלע קוועלן זיי אזוי אידישליך אן פון די אלע זאכן, האט ער גענומען אפן חוזק מאכן פון אלע פראפעסארן און לערער און ביכער ווערים, וואס אלע זענען זיי נישט ווערד ביי אים קיין צעבראכענעם פֿעניג, און עס איז גארנישט ווערד דאס מויל זיך קאליע צו מאכן צו רעדן וועגן זיי, סיי מארקוס זעלאניק, סיי זיין פאטער יונה זעלאניק, דער גוטער פויזנער סוחר און פארהערער פון בילדונג, סיי רות זיין ווייב, די גליקליכע מוטער פונעם געראטענעם זון, האבן געעפנט גרויסע אויגן, הערנדיג אט די פארשוועכערישע רייד. דאקטער קארנאווסקי האט געזען אז ס'פארנעמט זיך אויף עפעס. און ער האט געוואלט די גאנצע זאך צו נישט מאכן באצייטנס איידער עס ווערט שפעט. איר דארפט אים נישט נעמען אזוי ערנסט, מיינע הערשאפטן, האט ער געזאגט, שמייכלנדיג ביטער, יונגלערישע פלוידעריי. יעגאר איז געווארן שארף ווי א שפיז. דאס איז געווען זיין שוואכער פונקט, וואס מען נעמט אים נישט ערנסט און מען האלט זיינע רייד פאר יונגלערישע פלוידעריי. זייענדיג זיכער ביי זיך אז דער פאטער האט אים אזוי פיינט ווי ער האט פיינט דעם פאטער, איז ער געווען איבערצייגט אז דערמיט וויל אים דער פאטער דערדריקן, דערנידריגן, מאכן אים קליין, צו נישט, באזונדערס צווישן מענטשן. צוליב דעם האט ער אים צונויפגעפירט מיט אט דעם באברילטן מארקוסן, צו באווייזן יענעמ'ס גרויסקייט און זיין קליינקייט. צוליב דעם האט ער זיך אוועקגעזעצט מיט אט די זילאָניקס רימען אויפן קול זייער געראָטענעם זון און אים, יעגאָרן, דערנידעריקן, זאָגן אז מען דארף אפילו נישט רעכט אויסהערן זיינע רייד וואָס זיינען יונגלערישע פּלוידעריי, דאָס איז געווען צופיל פאר אים. איך בין גאָט פארדאמט אלט שוין צו וויסן וואָס איך רעד, האט ער געזאָגט ביטער, און איך וויל נישט מען זאָל מיר פארשטאָפּן דאָס מויל. צולאכעס דעם פאָטער.

און וואס ליגט ווי א הויקע אויף די פלייצעס. אלע ביים טיש זענען געבליבן זיצן ווי פארשטיינערט. פארשטיינערטער פון אלע איז געווען טערעזע קארנאווסקי. טאקע דערפאר וואס געווען די איינציגע נישט-אידישע צווישן אלע, האט זי נאך טיפער געפילט דעם שטאך וואס מען האט די מענטשן פון אנדערן שטאם געגעבן אין איר שטוב. אך, דו ליבער גאט! האט זי געמורמלט. ברעכנדיג די הענט. דאקטער קארנאווסקי האט נאך געוואלט ראטעווען די געשיכטע מיט א שפאס ווי תמיד, מאכנדיג די גאנצע זאך צו קליינגעלט, צו יונגלערישע פלוידעריי און אומזין, האט ער אנגענומען ביידע יונגלעך ביי די אקסלען און זיי שפאסיג ארויסגעטריבן פון שטוב. קיין פאליטיק, האט ער באפוילן, בעסער איבערשפאצירן זיך שפיצבובן. מארקוס זילאניקן האט אמת געביסן די צונג אויפצוהייבן א גרויסע דיסקוסיע וועגן דעם וואס דער יעגאר האט געזאגט, א דיסקוסיע אין וועלכע ער זאל קענען ארויסווייזן זיין גאנצע געלערנטקייט און וואוילקענערישקייט, אבער אין זיין גוטמוטיגקייט האט ער אנגענומען דאקטער קארנאווסקי'ס באפעל און געוואלט ארויסשפאצירן מיט אט דעם נייעם חבר זיינעם, אבער יעגאר האט זיך אפגעווארפן דערפון ווי פון א מיעסער זאך. ער האָט קיין חשק נישט געהאַט צו באַווייזן זיך אויף די גאַסן מיט אָט דעם ווייכן, באַברילטן, שטאַרק ייִדיש אויסזעענדיקן מאַרקוס, וואָס אין יענעמס נאָענטקייט וועט נאָך מער אַרויסקריכן זיין אייגענע ייִדישקייט, מיט וועלכער ער שעמט זיך אַזוי שטאַרק און ער באַהאַלט זיך אויס מיט אַלע מעגלעכקייטן. כאָטש מאַרקוס זילאָניק האָט אין זיין פאַרטוענקייט און גוטמוטיקייט נישט געזען יעגאָרס פאַראַכטונג צו אים, האָט עס אָבער, גוט אויפגעכאפט די מוטער זיינע וואס האט שטארק אכטונג געגעבן אויף אים. די אלטע באליידיגונג וואס זי האט אמאל געהאט אויסצושטיין אין הויז פון די קארנאווסקיס האט מיטאמאל אויפגעבליצט און זי האט זיך נישט געקענט באהערשן. קום מארקוס האט זי פלוצלונג געזאגט נעמענדיג איר זון ביים ארעם, מען האט דיך דא נישט גערן אין הויז. טערעזע קארנאווסקי האט זיך אנגעקלאמערט אין רוט'ס ארעם, ווי גאט איז אייך ליב, גייט נישט האט זי זיך געבעטן. רוט זשעלאנעק האט זיך נישט געלאזט איינהאלטן. קום יאנאס, האט זי גערופן דעם מאן אירן, דערלאנג מיר דעם מאנטל. דאקטער קארנאווסקי האט גוט געוואוסט אז ער דארף זיך באהערשן, נישט אפטון קיין נארישקייטן, ווייל כעס איז נישט קיין רפואה, אבער ער האט נישט געקענט גובר זיין אין זיך דעם צארן און ארויסגעפלאצט אין קעגנווארט פון די געסט. בעט איבער די געסט, האט ער באפוילן, די מינוט זאלסטו איבערבעטן די געסט. ניין, האט יעגאר גענומען שטאמלען ווי תמיד ווען ער איז געווארן היסטעריש, און ער איז ארויסגעלאפן פון צימער מענטשן זאלן נישט זעהן זיין חרפה. די מורא פאר שטאמלען צווישן מענטשן האט אים נאך מער איינגעשלאסן אין זיך, ער האט געציטערט ארויסצורעדן א ווארט, ווילאנג ער איז געזעסן אין שטוב און גערעדט מיט דער מוטער האט ער גערעדט פליסיג, גלאטיג, אבער ווי נאר ער האט זיך געדארפט באגעגענען מיט א נייעם מענטשן האט ער אנגעהויבן ווערן אומרואיג, וואָס אומרויִקער ער איז געוואָרן פֿאַר דער צונג זײַנער, אַלץ מער האָט זי זיך פֿאַרהאַקט. מער ווי פֿאַר די מאַנצביל האָט ער געשראָקן זיך צו טרעפֿן מיט דעם ווײַבערשן מין, כאָטש עס האָט אים אַזוי געצויגן דערצו. אָפֿטער פֿון אַלע אַנדערע פֿון אָנקל העריס משפּחה איז זײַן טאָכטער עטל געקומען אין הויז.

טאקע דערפאר וואס דאס שעמעוודיגע בחור'ל האט זיך געהאלטן אזוי אנגעבלאזן און גערעדט צו איר גראבקייטן, האט עס איר געוויילט צו טשעפען זיך מיט אים, צו דערקלערן זיך אים אין ליבע, און צו געבן אים אפילו א קוש אין די סאמע אויגן אריין. נו, איך געפעל דיר נאך אלץ נישט, יעגאר? האט זי געפרעגט האלב שפאסיג, האלב ערנסט, געדענקענדיג ווי אט דאס בחור'ל האט איר אמאל געזאגט אז ער האט זי נישט ליב ווייל זי איז צו שווארץ.

מער נאָך דערפֿון האָט ער מורא געהאַט פֿאַר זײַן צונג. װאָס מער ער האָט מורא געהאַט פֿאַר איר, דער צונג דײַנער, אַלץ מער האָט ער געפֿילט איר פֿרעמדקײט אין מױל. אין האַלדז איז אים געװאָרן טרוקן, אַזױ אַז די װערטער זענען נישט געגאַנגען גלאַטיק, כאָטש ער האָט װאָכן לאַנג געדענקט די באַרירונג פֿון אָט דער קוזינע, געטרױמט װעגן איר אין די נעכט און געקוסט זי און געהאַלדזט זי אין זײַנע חלומות, האָט ער געפֿילט אַן אומרויִקײט װען ער איז געװען מיט איר אױף דער װאָר. ווען זי האט פרובירט צוטוליען אים צו זיך און שפילן זיך מיט זיינע הענט. פון אומרואיגקייט האבן די הענט זיינע גלייך גענומען שוויצן, און ער האט זיי באהאלטן אין די קעשענעס ווי מען באהאלט זיך מיט א מום. עטל האט געלאכט פון אים, מאכנדיג אים קאמפלימענטן פאר זיינע בלויע אויגן, וואס זי האט ליב געהאט טאקע דערפאר וואס אירע אויגן זענען געווען אזוי שווארץ, האט זי אים צוזאמען דערמיט געזאגט אז ער איז אן אומגעלומפערטער אנגעבלאזענער יעקע נאר, א לעקעש און א גולם. אלע ווערטער וואס זי האט געהערט פון איר מוטער. זידלנדיק אים אַזױ, האָט זי אים פּלוצלינג אַ כאַפּ געטאָן פֿאַר דער האַנט און געלאָזט זיך מיט אים טאַנצן. יעגער האָט זיך אַרױסגעריסן פֿון איר מיט גװאַלד. ער האָט גאָר קײן צוטרױ נישט געהאַט צו זיך, צו זיך לעבן דער פֿלינקער געשיקטער עטל, װאָס אירע דריבנע פֿיסלעך זענען װי די רוחות געפֿלױגן איבער דער פּאָדלאָגע. אים האָט זיך געדאַכט, אַז ער װעט אָנטרעטן איר אױף די פֿיס, פֿאַלן אַפֿילו. די שטענדיגע מורא פאר לעכערליכקייט האט אים אינגאנצן ארומגענומען און זיין קערפער באדעקט מיט א קאלטן שווייס. קיין אינטערעס, האט ער געזאגט גראב, כדי צו פארדעקן די שפלות זיינע. עטל האט אפגעלאזט יעגארן און צוגעלאפן צו דאקטאר קארנאווסקי. איר וועט דאך מיר נישט אפזאגן, דאקטאר, האט זי געזאגט. וואס פאלט דיר איין, קליינע? האט דאקטאר קארנאווסקי געענטפערט און געלאזט זיך מיט איר איבער דער שטוב מיט דער געשיקטקייט פון אמאליגע טאנצן אין מוזער סאלאן. עטל האט פארריסן איר הענטל צום געוויקסיקן דאקטאר'ס אקסל און שקלאפיש נאכגעגאנגען אלע זיינע טריט. קוק זיך צו צום טאטן און לערן זיך ווי אזוי צו זיין א קאוואליער, האט זי געלערנט יעגארן. יעגאר איז געווען פול מיט קנאה אויפ'ן פאטער, וואס אין זיינע יארן איז ער נאך אלץ אזוי געשיקט און זיכער אין אומגיין מיט ווייבער. מער ווי די קנאה האט געברענט אין אים די אייפערזוכט, און ער פלעגט אוועקלויפן צו זיך אין צימער און פארשליסן זיך, נישט צו זען די וועמען ער באגערט אבער קען נישט צוקומען צו איר, נישט צו זען דעם פאטער וואס בלויז מיט זיין אויסזען, פלייס, האפערדיגקייט און לייכטקייט דערנידריגט ער אים, מאכט אים קליין און נישטיג. איבערטראַכטנדיק זײַנע האַנדלונגען, זײַנע אומגעלומפּערטע אַרױסשפּרונגען, איז ער אַלײן געװאָרן אין כּעס אױף זיך, פֿאָרװוּרפֿן זיך געמאַכט, געטראַכט װעגן זײַן לעכערלעכקײט, װעגן זײַן אױסשטעלן זיך צום נאַר, און ער האָט געליטן דערפֿון, געפּײַניקט זיך, הנאה געהאַט פֿון אײגענעם פּײַניקן זיך, װי ער װאָלט אױסגעטײלט שטראָף צו אַ שולדיקן, װאָס פֿאַרדינט עס. ער האט גאר נישט געזען קיין האפנונג אין לעבן פאר זיך, אין נייעם לעבן אין וועלכן ער קען ביי קיין אופן נישט אריין, נישט אננעמען עס. קיינער האט ער געוואוסט איז נישט שולדיג דערין, נאר ער אליין, און ער האט זיך געהאסט, מבזה געווען זיך אליין, געהאלטן זיך פאר דעם ערגסטן צווישן מענטשן, וואס פייניגט אנדערע און זיך. קוקנדיק אויף זיך אין שפּיגל, איז אים אַלץ געווען דערווידער אין זיך, זיין אויסגעוואַקסנקייט און אָפּגעלאָזנקייט, יעדער אבר. ער האָט זיך אַליין אַרויסגעשטעלט אַ צונג, מיט די ערגסטע זידל-ווערטער זיך אַליין אָנגערופן. די מוטער פלעגט אַריינקומען צו אים, גלעטן אים דאָס פּנים, קרייזלען אים די האָר, אָבער ער האָט די צערטלעכקייטן אירע נישט געוואָלט אָננעמען, כאָטש ער האָט זי באַגערט. טו עס נישט האט ער זיך געווערט. פארוואס יעגאר? האט די מוטער נישט פארשטאנען. האסט מיך נישט ליב מער? יא, אבער איך בין עס נישט ווערט האט ער געזאגט אין זיין חרטה און אויסגערעדט אויף זיך אל דאס בייז, זיין גאנצע שפלות און געפאלנקייט אויסגערעדט, זיין גאנצע האפנונגסלאזיקייט און פארצווייפלונג און האס צו זיך אליין.

אבער איר פארשטייט מיך נישט, קיינער פארשטייט מיך נישט, ווי א מויז אין א פאסטקע דריי איך מיך ארום און קיינער זעט נישט מיין פיין, קיינער נישט. נו זאג, וואס זאל איך טון פאר דיר קינד? האט טערעזע געבעטן זיך. גארנישט קען עמעצער טון פאר מיר, האט יעגאר געענטפערט אין זיין צער, בלויז איין זאך בלייבט איבער פאר מיר, צו מאכן א סוף מיט זיך, איך וויל קיינעם מער נישט קיין לאסט נישט זיין, נישט אנדערע נישט זיך. טערעזע האט נישט געקענט איינהאלטן די טרערן מער, און געלאזט זיי פאלן אויף די באקן. יעגאר האט די טרערן געזען, אבער האט נישט אויפגעהערט רעדן, נאר פארשטארקט די רייד זיינע, אין זיין גרויסן עלנט האט ער געוואלט זען דעם צער פון דער מוטער איבער אים, אין דעם האט ער געזען אז ער איז נישט אליין אין זיין פיין, אז ער איז עמיצן טייער און וויכטיג. מיטאמאל האט ער גענומען קריגן רחמנות אויף זיך אליין. אנשטאט פייניגן זיך אליין ווי פריער, האט אים א גרויס מיטלייד ארומגענומען אויף זיך און אויף זיינע יונגע יארן. אנשטאט האבן טענות צו זיך, האט ער גענומען זיך בארעכטיגן.

יעגאר האט מיט א באזונדער פיינליכע הנאה געליינט וואס אידישע האסער האבן געשריבן וועגן זיך, אלע זייערע חסרונות און זולזולים און שפלות און בזיונות אויף זיך אליין, אין דעם האט ער גענומען נקמה אין צד זיינעם וואס ער האט געהאסט, אין דעם האט ער אפגערייניגט די באשולדיגונגען פון זיך אליין און זיי ארויפגעווארפן אויפן פאטער. אַלץ ער, דער פֿאָטער, דאָס האָט ער אים פֿאַרשלעפּט אַהער, צונױפֿגעפֿירט אים מיט די לײַט פֿון זײַן צד, װעלכע ער, יעגאָר, קען ניט פֿאַרטראָגן, קען זיך נישט צונױפֿרעדן מיט זײ, נישט אָנזען זײ, װײַל אַלע רעגן זײ אים אױף מיט זײער אױסזען און רײד און באַנעמונג, מיט זײער גאַנצן לײַב און לעבן. דאס געפיל אז נישט ער אליין איז שולדיג אין זיין דורכפאל אין לעבן, אין זיין מיסדערפאלג, נאר דער פאטער, א גאנצע ראסע, האט אים געלינדערט זיין פיין. אנשטאט שנאה צו זיך האט ער דערפילט צו זיך מיטלייד, גרויס רחמנות, ווי רחמנות ער האט געהאט אויף זיך אליין פאר דער גרויסע עוולה וואס איז אים געטאן געווארן פון פאטער, האט ער רחמנות געקראגן אויף דער מוטער זיינע וואס ליידט אומזיסט. דאָס האָט ער זיך אַרײַנגעריסן אין איר לעבן, אין לעבן פֿון אַ האָלבעקישער משפּחה, אַ רײנער און אומבאַפֿלעקטער, אַװעקגעריסן זי פֿון פֿאַמיליע און אײגענע, פֿון לאַנד און שפּראַך, און אַרײַנגעשלעפּט זי צװישן פֿרעמדע און פֿײַנטלעכע און אָפּגעשטױסענע. פארוואס האסטו עס געטאן, מוטער? האט ער זי געפרעגט צום וויפלסטן מאל. פארוואס ביסטו געגאנגען צו אים? טערעזע האט די ווערטער נישט געקענט הערן. יעגאר, דו טארסט אזוי נישט רעדן וועגן דיין פאטער. או, ווי איך האס אים, האט ער געזאגט אין זיין צארן, און ער האסט מיך אויך. טערעזע האט זיך פארשטאפט די אויערן. רעדסט אומזין. פאפא האט דיך ליבער פון אלץ אין דער וועלט. ניין, ער האסט מיך ווי איך האס אים, האט ער זיך געהאלטן ביי זיינס, און עס וועט אלעמאל אזוי זיין, ווייל דאס איז אין בלוט נישט צו ענדערן. אראפזעצנדיג זיך צו דער מוטער'ס פיס, האט ער גענומען קושן אירע הענט, מוטער, ליבסטע, האט ער געבעטן זיך ביי איר, לאמיר אהיימפארן. טערעזע האט אים איינגענומען ווי א קינד. מיר האבן נישט קיין היים מער. האט זי געזאגט טרויעריג, איך קען נישט לעבן דא, וועל קיינמאל נישט קענען, האט ער גערעדט הייס. וויפיל טערעזע האט נישט געוואלט דערמאנען יעגור'ן אין זיין בושה אויף יענער זייט, האט זי עס אים געמוזט דערמאנען. ווי קענסטו גאר רעדן דערפון, וואו מען האט דיך אזויפיל בייז געטאן דארטן, האט זי גע'טענה'ט. אַליין וועלן מיר פֿאָרן, האָט יעגאָר גערעדט הייס, בלויז דו און איך. מיר וועלן צוריק זײַן מיט גראָסמוטער האָלבעק, בלויז מיט די האָלבעקס, און אָנקל הוגאָ וועט שוין זען, אַז אַלץ זאָל פֿאַרגעסן ווערן אין זײַן וועלן אַנטלויפֿן פֿונעם נײַעם לעבן, אין וועלכן ער האָט זיך נישט געקענט אַרײַנפּאַסן.

ווען די מוטער זאל נאר זיין אויף זיין זייט, איז ער געווען זיכער, ווען זי זאל נאר וועלן אוועק פון פאטער, אפזאגן זיך פון אים, איבעררייסן יעדן קנופ מיט אים און זייניגע און צוריקגיין מיט אים יעגארן אהיים, צו איר שטאם און בלוט, צו איר לאנד און משפחה, וועט אלץ זיך אויסהיילן, פארשווינדן ווי א חלום א שלעכטער. אנקל הוגא האט עס אים נישט איינמאל געזאגט אז ער, יעגור, איז א האלבעק, און ער וועט שוין זארגן פאר אים, אננעמען זיך פאר אים, און אלץ איינארדענען אזוי אז ער זאל זיין איינער פון זיינע, א גלייכער מיט גלייכע. אט דער געדאנק האט אים אזוי פארכאפט אז ער האט נישט אויפגעהערט טראכטן וועגן דעם

און ווייבער האבן אפלאדירט און געפאטשט מיט די הענט, און מיידלעך, בלאנדע יונגע מיידלעך, האבן בלומען געווארפן אונטער זייערע טריט, און זיי האבן מארשירט און מארשירט און מארשירט. א דערשראקענער פלעגט ער אויפכאפן זיך ווען די מוטער האט אים איבערגעריסן זיינע חלומות און געווארנט אים אז ער דארף גיין אין שול, אין דער נייער שול פאר וועלכע ער האט מורא געהאט און זי דערפאר געהאסט. מוטי! האט ער געמורמלט, קלאמערנדיג זיך אין אירע הענט, מוטי, וועסט דאך אהיים פארן מיט מיר? מוטי, זאג יא. טערעזע איז רויט געווארן פון יעגאר'ס רייד. רעדסט אומזין, יונגע, האט זי געזאגט, ווייסט אז דאס וועט קיינמאל נישט געשען, און איך פארבאט דיך צו ברענגען פארן מויל אזעלכע רייד. אוי, איך ווייס אז איך בין פאר דיר גארנישט, האט יעגאר געביטערט, איך ווייס אז מיין לעבן איז ביי דיר גארנישט, אלץ איז ביי דיר ער.

האבן נישט געארבעט מעשים אז די אלטע יאהאנא דאקטער לאנדא'ס דינסט, זאל אוועק גיין פון איר אידישן באלעבאס, האבן זיי עס נישט געקענט פועל'ן ביי איר, זיי האבן גערעדט צו איר שכל, באליידיגט זי, געדראעט איר אפילו, וואס זי, אן אריערין באדינט א אידישן בלוט-צאפער און פרויען שענדער, די אלטע יאהאנא האט זיך פון די יונגען'ס רייד נישט געמאכט, זי האט זיי גערופן שנעקעס און ראץ-יונגען, און אלע אנדערע נעמען, זי איז געווען צו אלט מען זאל זי קענען אוועק נעמען פון הויז לויט די געזעצן, און כאטש דאקטער לאנדא האט איר נישט געקענט געבן מער קיין פליישיגע מאכלים פאר איר געברויך ווי זי האט עס תמיד ליב געהאט, נאר זי האט געמוזט עסן דאס גראז ווי ער אליין, האט זי נישט געוואלט אוועקגיין פון אים. זי האט אמת קיינמאל נישט געהאלטן נישט פון זיין האנאראר טעצעלע, נישט פון זיין גראז עסן, און ווייניגער פון אלץ פון זיין וואשן זיך אדם נאקעט אין איר קיך, אבער איבערלאזן אים איצט אויף הפקר האט זי נישט געוואלט. דאָקטער לאַנדאָ האָט זי געטריבן פֿון זיך. נאַרישע אַלטע פֿרױ, האָט ער געטענהט, װאָס װעסטו זיצן בײַ מיר און הונגערן? גײ בעסער צו דײַניקע, װעסטו קריגן דײַן פֿלײש און קאַפֿי, װאָס זי אַלץ פּלױדערן. האָט די אַלטע זיך אָנגעבײזערט אױף אים װי תּמיד. רײניקט זיך בעסער די באָרד אױס פֿון די ברעקלעך. זינט מען האָט פֿרײלין עלזע אַװעקגענומען און זי רײניקט אײַך נישט די באָרד, גײט איר שטענדיק אַרום מיט אַ באָרד מיט גרינס. איינמאל ווען די אלטע האט זיך נישט אויפגעהויבן באלד אינדערפרי ווי איר שטייגער איז געווען, איז דאקטער לאנדא אריין צו איר אין קיך וואו איר אייזערן בעטל איז געשטאנען. וואס איז יאהאנע? האט ער געפרעגט. איך גיי שטארבן, האט די אלטע רואיג געענטפערט. דאקטער לאנדא האט אוועקגעשערט די בארד ס'זאל אים נישט שטיין אין וועג, און אראפגעבויגן דעם קאפ צו דער אלטער'ס ברוסט אויסצוהערן איר הארץ. ניט שעמען זיך דומע גאַנדז, האָט ער געחוזקט איבער דער זקנה, װאָס האָט פּרובירט פֿאַרדעקן די בריסט מיט די הענט. איך װעל בלױז זען, װאָס עס איז, און געבן אַ רפֿואה. קײן ראַסן-שאַנדע, ביטע אָטעמען! װאָס זי אַלץ פּלױדערן, האָט די אַלטע געזאָגט, און נישט געװאָלט אָטעמען. איך בין אַלט, צײַט צו שטאַרבן, און איך דאַרף נישט קײן דאָקטער, נאָר אַ פּאַסטאָר. דאָקטער לאַנדאָ האָט גענומען איר פּולס אין די האַנט אַרײַן. ער איז געװען אַזױ שװאַך, אַז ער האָט אים קױם געהערט. ער האָט געזען, אַז זי נאַרט זיך נישט, די אַלטע, און ער האָט אַװעקגעלײגט צוריק איר האַנט אונטער דער געלאַטעטער קאָלדרע. גוט, יאָהאַנאַ, כ'װעל דיר ברענגען אַ פּאַסטאָר, האָט ער געזאָגט. אַלע קנעטשן אין דער אַלטערס פּנים, װיפֿל נאָר זי האָט געהאַט, האָבן זיך צעגאָסן אין אַ לײַטזעליקן שמײכל. גײען זי שנעל, דאָקטער, האָט זי געמורמלט, באַלד װעט זײַן צו שפּעט. אַן אַפּיקורס, אַן אױסלאַכער פֿון רעליגיע און צערעמאָניעס, האָט דאָקטער לאַנדאָ פֿון דעסטװעגן געבראַכט אַ פּאַסטאָר צו זיך אין הױז, ער זאָל געבן דער שטאַרבנדיקער יאָהאַנאַ זײַן לעצטע ברכה. אזוי האט ער אויך געלאזט דורך דער פארטיערשע קרופא רופן די עלטערע ווייבער פון הויף וואס מעגן איבערטרעטן די שוועל פון א אידיש הויז, זיי זאלן טון דער טויטער איר רעכט לויט אלע מנהגים. פאר די לעצטע מארקן וואס ער האט געהאט האט ער געלאזט די טויטע באערדיגן. איינער אליין איז ער מיטגעגאנגען נאך איר טויטן ארון ביז צום פרידהאף און אפילו די באגרעבער א טרינקגעלט געגעבן. מיט א געזונקענעם קאפ איז ער אריין צו זיך אין הויז, וואס האט מער קיין שום לעבעדיגן מענטשן נישט געהאט, כדי אליין אויסצורוימען די אפגעלאזענע שטוב און צוגרייטן פאר זיך זיין מאגערע שפייז, דאס ערשטע מאל אין זיין לעבן. אבער ער האט געטראפן די שטוב א ריינע און צוגערוימטע. די בעטן זענען געווען פארבעט, די פאדלעגע פייכט נאך פון וואסער מיט וועלכן מען האט זי אויסגעווישט, דעם טיש אפגערוימט, יעדע זאך אויפן ארט. דאקטער לאנדא האט עטליכע מאל אויסגעצויגן די בארד פון חידוש איבער דעם נס וואס איז געשען אין דער שטוב זיינער. גאר פארחידושט איז ער געווארן ווען ער האט אין דער אלטער יאהאנעס קוישל, אין פארלאטעטן קוישל אירן מיט וועלכן זי איז זינט יאהרן געגאנגען איינקויפן, געפונען אלע גרינסן וואס ער פלעגט עסן, מערן און בורעקעס און קארטאפל און אפילו א פלאש מילך. אויף א וויילע איז דער דאקטער לאנדא אויפגעקאכט צוליב דעם עסנווארג וואס מ'האט אים אונטערגעווארפן. דאס ערשטע מאל אין זיין לעבן איז עס געווען ווען עמעץ האט אים עפעס געגעבן. דאס איז ער ווי תמיד געווען דער געבער. באלד האט ער זיך פארשעמט פאר זיין גאווה און תרעומות געהאט אויף זיך אליין, פאר בייז זיין אויף מענטשן וואס האבן אים גוטמוט ארויסגעוויזן און ער האָט זיך אַװעקגעזעצט בײַם אָפּגעװאַשענעם טיש עסן די גרינסן און פֿאַרטרינקען מיט װאַסער. פֿון דעמאָלט אָן האָט ער אָפֿט געפֿונען זײַן שטוב אױפֿגערױמט, װען ער פֿלעגט צוריקקומען פֿון די לאַנגע שפּאַצירן זײַנע. אַזױ האָט ער אָפֿט געפֿונען אונטערגעװאָרפֿענע פּעקלעך הינטער זײַן טיר, אַמאָל איז געװען אַ ביסל גרינע אַרבעס, אַמאָל אַ קעזל, אַמאָל אַ פֿלאַש מילך. דאָקטער לאַנדאָ איז נישט געװען מער אַזױ עלנט אין זײַן גרױסער שטוב, אַװעקזעצנדיק זיך עסן זײַנע אָרעמע מאָלצײַטן. דאָס געפֿיל, אַז נױקעלן האָט אים נישט פֿאַרגעסן, פֿאַר אַלע זײַנע יאָרן פּראַקטיק אין דער געגנט, אַז מענטשן שטעלן זיך אײַן און טוען זאַכן פֿאַר אים בגנבֿה, האָט אים אָנגעפֿילט מיט בטחון אין די שװערע טעג.

הער קאהלמאן, וואס האט געקענט יעדן אין דער גאס, האט גוט געוואוסט פון וועמען אט די געשטעמפלטע בריוו קומען, און כאטש ער האט זעלטן אזא בריוו געהאט, האט ער זיך פונדעסטוועגן אפגעשטעלט יעדעס מאל זוכן כלומרשט אין דער בריוו-טארבע זיינער, אנטרעפנדיג דעם דאקטער אין גאס, כדי דערמיט צו קענען פארדעקן זיין באגריסונג. א בריוו הער קאהלמאן? האט דאקטער לאנדא געפרעגט אין אויפרעגונג. ליידער נישט היינט הער דאקטער, אבער עס וועט קומען. האט הער קאהלמאן געטרייסט דעם אלטן. מעגליך אז אנשטאט א בריוו וועט פריילען דאקטער אליין קומען. דאקטער לאנדא האט אוועקגעמאכט מיט דער האנט. כ'האב שוין פארלארן יעדע האפענונג הער קאהלמאן.

דאקטער לאנדא איז געבליבן שטיין מיטן קיך-מעסער אין האנט, פון פארשטיינערטקייט זעענדיג פאר זיך די איינגעשרומפענע טאכטער זיינע, מיט גרויע פאסן האר אין איר קופער קאלירענעם קאפ, ווי איר קערפער אזוי איינגעשרומפן, צעקנייטשט און אפגעטראגן איז געווען איר מאנטל, איר פעקעלע וואס זי האט געטראגן אין האנט, מיטן מעסער אין האנט איז ער צוגעפאלן צו איר, עלזא איז געווען געזעצט און בארעכנט ווי תמיד, אום הימלס ווילן, נישט מיטן מעסער אין האנט, פאטער האט זי געווארנט, ארויסנעמענדיג דאס מעסער פון זיין ציטערדיגע האנט, ווי מען נעמט צו א געפערליך וואפן פון א קינד'ס הענטל, איז זי ערשט צוגעפאלן צו אים און געזוכט זיינע ליפן אין געדיכטעניש פון בארד און וואנצן, פאפא'כען, גוטער אלטער פאפא'כען, האט זי איבערגע'חזר'ט כסדר די אייגענע עטליכע ווערטער. קליין אָרעם מיידל, קינדליין, האָט דער אַלטער זי געפּעשטשעט און געגלעט אירע קופּערנע האָר, דורכגעוואָרפענע מיט גרויע פּאַסן. כאָטש עלזע האָט זיך זעהר פאָרזיכטיג אין אָוונט אַריינגעשלייכט אין פאָטערס הויז, האָט דאָקטער לאַנדא געפונען באַלד אין דער פרי פאַר דער טיר נישט איין פלאַש מילך, נאָר צוויי פלעשער, אויך אַ קליין בינטל בלומען. עלזע האָט געפֿילט טרערן אין די אויגן, ווען דער פֿאָטער האָט איר דערלאַנגט דאָס מאָגערע בינטל בלומען, צו וועלכן עס איז געווען צוגעטשעפּעט אַ קליין שטיקל פּאַפּיר מיט אַן אונטערשריפֿט, ווילקאָמען נויקעלן. אָבער זי האָט זיך אײַנגעהאַלטן מיט אַלע כּוחות, נישט אַרויסצולאָזן די טרערן דורך די אויגנלעדלעך. פּראַקטישער ווי פֿריִער, קילער און באַרעכנטער איז זי געווען איצט. נאָך די עטלעכע יאָר געפֿענגעניש, מיט גרױס ענערגיע האָט זי אױספֿאַרקױפֿט דאָס ביסל זאַכן פֿון שטוב, פֿאַרשאַכערט יעדעס איבעריק קלײד, װאָס זי האָט געהאַט פֿון פֿריִער, יעדעס חפֿץ און געמאַכט עס צו געלט. מיט די אײגענע ענערגיע האָט זי גענומען לױפֿן איבער קאָנסולאַטן און אַמטן און אַרױסגעקראָגן װיזעס פֿאַר זיך און פֿאַרן פֿאָטער. דאקטער לאנדא האט נישט געוואלט מאכן שווער דער טאכטער און געהייסן זי זאל קודם כל זיך אליין ראטעווען, ער איז אלט און ער וועט שוין איבערלעבן זיינע פאר יאר דא, נויקעלן וועט אים שוין זיין ביסל גרינס געבן. עלזא האט אים באפוילן טאן וואס זי הייסט און זיך נישט מישן, ווי מען פירט זיך מיט א קינד, מיט רחמנות און באפעל, אזוי האט זי זיך געפירט מיטן פאטער אירן. מיט מאָגערע פּעקלעך קליידער און וועש, מיט דעם אַלטנס עטלעכע דאָקטערישע אינסטרומענטן אין אַ קעסטל, מיטן האָנאָראַר-טעצל און מיט אַ גרעסערן בוקעט בלומען, וואָס נויקעלן האָט אונטערגעוואָרפֿן צו דער לעצטער רגע פֿאַר דער טיר, האָבן פֿאָטער און טאָכטער פֿאַרלאָזט דעם אַרבעטער-טייל אין דער נאָרד זייט פון בערלין און אַרויסגעפאָרן קיין האַמבורג צו דער טראַנסאַטלאַנטיק שיף. דעם גאַנצן וועג האָט עלזע נישט אויפגעהערט טאַפּן אין איר האַנט-בייטל די צוויי אויסלענדישע פּאַספּאָרטן מיטן בוכשטאַב יאָט, אַ סימן אַז זיי זענען אַרויסגעגעבן פאַר אידן, איבערצוצייגן זיך אַז זיי זענען אין איר האַנט-בייטל. אַזױ האָט זי אַכטונג געגעבן אױף דעם מאָגערן ביסל פּאַפּירענע מאַרקן, װאָס זענען איר געבליבן נאָך די שיפֿסקאַרטן, װיזעס און אָפּצאָל, גאַנצע פֿערציק מאַרק צו צװאַנציק מאַרק אױף אַ פּערזאָן, האָבן איר די לײַט אין די שטיװל געלאָזט אַרױספֿירן פֿון לאַנד, װי אין בערלין, װוּ זי האָבן געװאױנט אין אָרעמען טײל פֿון שטאָט. זענען זיי אויך פון ניו יארקער האפן פארפארן צום ארעמען טייל אין מאנהעטן, נאענט צו הארלעם, שוין, און פאר קליין געלט אפגעדונגען א צימער אין א האטעל. אזוי האבן זיי אויך אויסגעזוכט א קליין ארעם וועגעטאריאניש רעסטאראנדל וואו זיי האבן געקענט עסן זייערע נארהאפטיגע גרינסן פאר מאגער געלט. דאקטער לאנדא האט זיך ארומגעדרייט ווי א קינד אין דער גרויסער ראשיגער פרעמדער שטאט. עלזא האט איינס און צוויי אויסגעפונען די גאסן, די באוועגונג, יעדן נערוו און ארטעריע פון דעם פון דער צעצווייגטער שטאט. זי איז נישט געזעסן ליידיג די עטליכע יאר אין געפענגעניש עלזא לאנדוי. זי האט זיך געגרייט צו דעם נייעם לאנד, געליינט ביכער וועגן דעם לאנד'ס געשיכטע און לעבן, ארדענונג און שטייגער, געאגראפיע און עקאנאמיק. אזוי האט זי געלערנט די שפראך פון לאנד צו וועלכן זי האט געהאט געהאפט אנצוקומען אמאל. זי האט בלאט נאך בלאט אין די ווערטערביכער זיך אויסגעלערנט פון אויסנווייניג וויפיל ענגלישע ביכער ס'זענען נאר געווען אין דער געפענגעניש ביבליאטעק, פון דער ביבל ביז ראמאנען האט זי אויסגעלייענט. דאקטער לאנדא האט געגאפט, הערנדיג ווי די טאכטער זיינע רעדט זיך אזוי פליסיג צונויף מיט די מענטשן אין נייעם לאנד. ווי גיך זי שמעקט אן גאסן און בולווארן, געסלעך און פלעצער. נאר איבערראשט איז ער געווארן ווען שוין אין א וואך ארום נאכדעם ווען זיי זענען אנגעקומען האט זי אים מיטגענומען צו א גרויסן געדיכטן זאל אנגעפאקט מיט מענטשן פאר וועלכע זי, דאקטאר עלזא לאנדוי, געוועזענע דעפוטאטין פון רייכסטאג, האט א פארטראג געהאלטן. ווידער איז געווען ליכט און אפלאדיסמענטן און פאטאגראפישע אפאראטן וואס האבן אראפגעכאפט בילדער פון פריילין דאקטאר און באגריסונגען און מוזיק, דאקטער לאנדא האט געריבן די אויגן ווי ער וואלט זיי נישט געגלויבט אז זיי זעען טאקע דאס וואס זיי זעען. עלזע האט זיך געפילט אזוי פריי און אויפן ארט ווי זי וואלט גארנישט דורכגעמאכט דורך די עטליכע יאר. ווי זי וואלט ווידער געווען אויף איינע פון אירע טריאומף מארשן אין די ערשטע צייטן פון קריג. מיט א קלינגעדיגער שטימע, זיכער און קלאר, האט זי גערופן נישט אויפצוגעבן דעם קאמף, נאר אנצוהאלטן אים ביזן ענדגילטיגן נצחון. דער עולם האט געיובלט. גאָר פֿון דער בינע זי נישט אַראָפּגעלאָזט. צו מאָרגנס איז איר פּאָרטרעט אין די צײַטונג געווען. רעפּאָרטערן זענען געקומען אין קליינעם האָטעל נאָך אינטערוויוען. עלזאַ האָט פֿליסיק מיט זיי אין זייער אייגענער שפּראַך גערעדט. אין קליינעם אָרעמען האָטעל האָבן אויך אַ סך טעלעפֿאָנען גענומען אָנקומען פֿאַר דאָקטער עלזאַ לאַנדוי, טעלעפֿאָנען פֿון אַלערליי דאַמען-קאָמיטעטן, פֿון געזעלשאַפֿטן, עלזע האָט אָנגעהויבן באַשטעלן פֿאַר זיך און פֿאַרן פֿאָטער נישט נאָר גרינסן-זופּ, ווי פֿריִער, נאָר אײערשפּײַזן און קוכנס און אַלערליי געשמאַקע מילכיקע מאכלים. זי האָט אויך אויסגעזוכט אַ לײַטישערן האָטעל און געדונגען צוויי צימערן, איינעם פֿאַר זיך און איינעם פֿאַרן פֿאָטער. מיט שפּאַס האָט זי אים גערייניגט די באָרד פֿון די ברעקלעך נאָך די גוטע פֿעטע מאכלים אין די וועגעטאַריאַנישע רעסטאָראַנען. זיי דאך נישט אזוי אנגעבלאזן, אלטער גוטער קאמישער פאפאכען, האט זי אים מוסר געזאגט, שמייכל צו דיין קליינער עלזע. דאקטער לאנדא האט נישט געוואלט שמייכלען. ווי אויף יענער זייט ים האט ער נישט געקענט ליידן דעם טומל וואס מען האט געמאכט ארום דער טאכטער זיינער. ער האט נישט פארשט. פארטראגן די רעדעס און בראווא-פאטשערייען און דאס קוילנישן ארום איר. זי איז קיינמאל נישט געווען אינדערהיים, תמיד געלאפן ערגעץ, צוריקגעקומען שפעט אין די נעכט. כסדר האט זי געהאט קאנפערענצן און פארזאמלונגען און באגעגענישן. פון צייט צו צייט איז זי אויך ארויסגעפארן פון שטאט און זיך אפגעזאמט אויף אירע רייזעס טעג און וואכן. דאקטער לאנדא האט זיך געפילט זייער עלנד אין א פרעמדע שטאט אין וועלכע ער האט נישט פארשטאנען די שפראך, און אלעמאל אויפס ניי זיך פארבלאנדזשעט ווען ער האט פרובירט מאכן א גרויסן שפאציר אין פרימארגן ווי אמאל האט ער געוואלט זיין צוזאמען מיט דער טאכטער זיינער. ער האט געהאפט אז זי וועט זיך איצט צוריק נעמען צו איר מעדיצין, ארבעטן מיט אים צוזאמען, ארומשפאצירנדיג איבער די געדיכט באוואוינטע ארעמע גאסן וואס זענען געווען פול מיט שווארצע, שפאניער, פארטא-ריקאנער,

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי.